יא, עס איז א געשמאקע ענין, אבער חוץ פון דעם וואס דער רבי רעדט ניט קיין וועגן די חיוב ושלילה, איז זיכער דא אנדערע זאכן. זאגט בסיום ספר היד, כותב הרמב ם זאגט ער אזוי, וזה לשונו. איז זאגט דער רמב ם אזוי, ובאותו הזמן, בשעת משיח וועט קומען און יעמאלט וועט זיין לא יהיה שם לא רעב, וועט נישט זיין קיין הונגער ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות. וועט זיין קיין קנאה, יעדער וועט זיין צופרידן מיט וואס ער האט, וועט זיין קיין קנאה ותחרות. זאגט דער רמב ם פארוואס? שהטובה תהיה מושפעת הרבה. ווייל ס'וועט זיין טוב מיט א השפעה רבה, א ריבוי טוב, וכל המעדנים מצויים כעפר, און אלע גוטע זאכן, געשמאקע זאכן וועלן זיין מצויים, אזוי ווי ס'פאראן אוועילעבל עפר אן א שיעור, ס'פאראן אוועילעבל זאמד, וועט זיין מעדנים אוועילעבל פונקט ווי עפר איז אוועילעבל, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד, און די גאנצע עסק אין וועלט וועט זיין נאר אויף צו ידיעת השם. לפיכך ישראל חכמים גדולים שנאמר כמים לים מכסים, דאס זאגט ער אין ספר היד. און וואס זאגט ער? אז עס זאל נישט זיין קיין קנאה ותחרות, עס זאל זיין גוטס אן א ברעג, און דער איינציגער עסק וואס אידן וועלן, וואס וועלן אידן זיין אריינגעטאן איז נאר ידיעת אלוקות, לדעת את השם בלבד. זאגט ער אזוי, והנה גם בהלכות תשובה כותב הרמב ם בתוכן דומה להנ ל. אין הלכות תשובה בשעת דער רמב ם רעדט וועגן די סוף מתן שכרן של מצוות, און דער רמב ם רעדט דארטן אז סוף מתן שכרן של מצוות איז עולם הבא, אז ס'וועט זיין נשמות וועט נהנה זיין מזיו השכינה, אז דער ענד, דער גאנץ תכלית פון גאנץ קיום התורה ומצוות איז נישט מ'זאל קריגן שכר אין עולם הזה, דער תכלית השכר איז קריגן שכר אין עולם הבא. אויף דעם פרעגט דער רמב ם אויב דער גאנצער תכלית איז שכר אין עולם הבא, א שכר רוחני, נשמות, נשמות זאל זיין נהנה מזיו השכינה, פארוואס ווערט דערמאנט אין תורה יעודים גשמיים, שכר גשמי? אויף דעם זאגט דער רמב ם דאס איז נישט דער, דאס וואס תורה דערמאנט שכר גשמי, שכר ועונש, איז דאס נישט דער תכלית השכר. דער תכלית השכר דער תכלית איז א אולטימיט מעלה וואס א איד וועט וועט צוקומען מצד דעם וואס מען איז פון עבודת השם פון תורה און מצוות וועט זיין שכר רוחני עולם הבא נהנה מזיו השכינה דאס וואס דער רמב ם דערמאנט יעודים דאס וואס די תורה דערמאנט יעודים גשמיים דאס איז נאר נאר דאס איז נאר בכדי מען זאל א איד זאל קענען לערנען דאס איז אלץ נאך פאר דער שכר תכלית השכר בכדי א איד זאל קענען לערנען תורה ווי עס דארף צו זיין וועט דער אייבערשטער אוועקנעמען פון פון א מענטשן שוועריקייטן. ס'איז נישט דער דאס איז דער דאס וואס געזאגט שכר גשמי ס'וועט זיין טוב בעולם ס'וועט זיין גוט מעדנים מיט אלע גוטע זאכן ס'וועט זיין א גוטן לעבן איז דאס נישט ווייל דאס איז דער שכר דער אלטימיט שכר פון תורה ומצוות איז האבן א גוטן לעבן דער אלטימיט שכר איז רוחניות נאר אפילו פאר דעם עולם הבא בשעת מען געפינט זיך נאך פאר דער תכלית השכר וועט שוין יעמאלט דער אייבערשטער אוועק נעמען אלע שוועריקייטן בכדי אז א איד זאל קענען זיין מקיים זיין תורה ומצוות ווי עס דארף צו זיין זאגט דער רמב ם אזוי זאגט והנה גם בהלכות תשובה כותב הרמב ם בתוכן דומה להנ ל זאגט אזוי והבטיחנו בתורה. דער אייבערשטער האט אונז מבטיח געווען אז אויב מען וועט מקיים זיין תורה ומצוות ווי עס דארף צו זיין וועט זיין עושין רצונו של מקום, א איד וועט פירן זיין לעבן ווי דער אייבערשטער וויל, איז יעמאלט יסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, וועט דער אייבערשטער אוועקנעמען פון אונז די אלע זאכן וואס זענען מבלבל אז מען זאל נישט קענען מקיים זיין תורה ומצוות ווי עס דארף צו זיין. וואס זענען זאכן וואס זענען מבלבל א מענטש זאל נישט לערנען תורה געהעריג, זאל נישט מקיים זיין מצוות ווי געהעריג, כגון חולי, ומלחמה ורעב, חולי קען מען נישט קען מען נישט לערנען תורה מקיים זיין מצוות ווי עס דארף צו זיין, על דרך זה מלחמה און על דרך זה רעב, וכיוצא בהן. וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות את התורה. געבן אלע גוטע זאכן, וואס איז די צוועק פון געבן די גוטע זאכן? נישט ווייל דאס איז דער שכר, נאר בכדי אז מען זאל קענען אונז געבן אונז א התחזקות א שטארקייט, א איד האט אלץ וואס ער דארף, האט נישט קיין דאגות, האט מנוחה, האט אלץ אלע גוטע זאכן, גיבט אים א שטארקייט, מחזיקות את ידינו לעשות את התורה. ער זאגט ווייטער, מחזיקות את ידינו. אזוי ווי דער רבינו תם זאל אפט לערנען אפט א שווערע אפט לערנען אויף האבן פתיחת המוחין האט ער גענוצט א גאנצע קוקען אויף זהב אויף מטבע של זהב צו האבן הרחבת הדעת אז א מענטש וועט האבן א ריבוי א ריבוי כסף וזהב וועט עס פעלט זיין הרחבת הדעת וועט ער קענען בעסער דאס מחזיק את ידינו אייבישטער וועט אוועק נעמען שוועריקייטן און אויכעט געבן זאכן וואס זאל זיין מחזיק את ידינו מען זאל קענען לערנען תורה מקיים זיין מצוות ווי עס דארף צו זיין ווי געהעריג. כדי שלא נעסוק מיט אנדערע זאכן, אויב ס'דא חולי רעב מלחמה איז מען ביזי מיט אנדערע זאכן בדברים שהגוף צריך להם, אז מ'האט אלץ מן המוכן יעמאלט איז נשב פנויים ללמוד בחכמה, דארטן זאגט דער רמב ם די זעלבע זאך אז ס'פאראן שכר גשמי, דאס רעדט ער אויך ימות המשיח שכר גשמי, און שכר גשמי איז נישט קיין ענד, נישט קיין תכלית בפני עצמה, דער גאנצער שכר גשמי וואס פאראן אין תורה איז נאר בכדי ער זאל לערנען תורה ווי עס דארף צו זיין, די זעלבע זאך וואס ער זאגט אין הלכות מלכים אז בשעת ס'וועט קומען ימות המשיח וועט דער אייבערשטער וועט זיין אלעס כל טוב.

זאגט זאגט ער עטליכע דיוקים זאגט אלף בהלכות תשובה נקט הרמב ם חולי ולא עוד אלא בראשונה בדברים המונעים דער רמב ם ברענגט די ערשטע זאך ברענגט ער דארטן בשעת ער רעדט אז בשעת אידן איז מקיים זיין תורה מצוות ווי עס דארף צו זיין דאס וועט זיין עושין רצונו של מקום וועט דער אייבערשטער אוועקנעמען אלע זאכן וואס זענען מבלבל פון לערנען און וואס מבלבל פון קיום המצוות וועט דער ערשטע זאך וואס דער רמב ם זאגט ער וועט מבטל זיין חולי ומזה מוכח לכאורה שהוא עיקר של הדברים המונעים רעב ומלחמה, רעב איז א זאך וואס ווערט איז א מצב נישט קיין נארמאלע מצב בעולם, ס'איז דא רעב בעולם, על דרך זה מלחמה איז דאס נישט קיין סטאנדארטן מצב, חולי איז מער א, דאס איז די עיקר הדברים המונעים די זאכן וואס זענען שטענדיג, חולי איז א שטענדיגע זאך און א זאך וואס וואס אסאך מער פון רעב און מלחמה, איז דאס זאגט די רמב ם פריער, דאס איז די עיקר זאך וואס איז דברים המונעים. ואילו בהלכות מלכים איז נישט נאר וואס ער דערמאנט עס בכלל נישט, כשמדבר דארטן על הדברים המונעים כותב לא רעב ולא מלחמה און משמיט חולי דערמאנט בכלל נישט חולי. דאס דאס איז א זאך וואס פעלט אין הלכות מלכים, הלכות מלכים דערמאנט ער נישט קיין חולי, נאר רעב און מלחמה און קנאה ותחרות. לאידך פאראן א זאך וואס ער דערמאנט אין הלכות מלכים און ער דערמאנט עס נישט אין הלכות תשובה, ולאידך בהלכות תשובה כותב כגון חולי ומלחמה ורעב, ובהלכות מלכים איז ער מוסיף ולא קנאה ותחרות. דאס איז הלכה ב'. לאמיר פריער פשוט פאר די דיוקים פריער זאגן דער ענטפער וואס דער רבי מסביר אויף די צוויי שאלות. דער רבי פרעגט א שאלה, צוויי שאלות דא. און די זאך בשעת דער רמב ם רעדט אז דער אייבערשטער וועט אוועקנעמען אלע זאכן וואס זענען מבלבל מקיום התורה ומצוות, איז אין הלכות תשובה דערמאנט ער די ערשטע זאך חולי, ווייל חולי איז די מעין זאך וואס איז מונע א מענטש זאל נישט מקיים זיין און קענען לערנען תורה ווי געהעריג במנוחה ובנחת. ווי עס דארף צו זיין. מה שאין כן אין הלכות מלכים דערמאנט ער עס נישט, דאס איז די ערשטע שאלה, די צווייטע שאלה איז, דא דערמאנט ער קנאה ותחרות, און דארטן אין הלכות תשובה דערמאנט ער נישט קנאה ותחרות. לאמיר זען גלייך דער ענטפער אויף דעם אין סעיף כ ב. דערנאך וועלן צוריק גיין צו די אנדערע קשיות וועט מען גיין כסדר. סעיף כ ב זאגט ער אזוי. זאגט דער ביאור בזה. דער רבי זאגט א אינטערעסאנטע זאך. ער זאגט דאס וואס דער רמב ם זאגט. אין הלכות מלכים אז באותו הזמן וועט נישט זיין לא רעב ולא מלחמה לא קנאה ולא תחרות, איז דאס נישט סתם אזוי א שכר, א שכר צו ווי דער רמב ם זאגט דאס אין הלכות תשובה נישט קיין שכר נאר ברכות בשעת א איד וועט מקיים זיין תורה ומצוות ווי עס דארף צו זיין וועט דער אייבערשטער אוועקנעמען אלע שווערע זאכן, איז דאס עפעס א דבר מלמעלה, דער מצד דער מציאות פון וועלט איז פאראן א נתינת מקום זאל זיין חולי, מצד טבע הבריאה איז פאראן חולי, מצד טבע הבריאה איז פאראן מלחמה ורעב, דאס איז דער סדר הבריאה. דער אייבערשטער וועט אוועקנעמען די אלע זאכן בכדי ער זאל בכדי אז ער זאל קענען לערנען תורה במנוחה ושלוה, דאס איז בפשטות, דא וועט דער רבי זאגן נישט אזוי, וויל זאגן אז דאס וואס דער וועלט וועט זיין אין אזא מצב וואס נישטא קיין רעב און מלחמה דאס איז א תוצאה פון דעם ענין פון דער גאנצער מושג פון הלכה, עס איז נישט קיין נס וואס דער אייבערשטער וועט משנה זיין דער בריאה אז דער בריאה וועט זיין אין א וועג אז עס וועט זיין אז דער אייבערשטער וועט אוועקנעמען חולי, מען זעט דאך אז חולי איז א זאך וואס דערלאזט נישט מען זאל לערנען תורה ווי עס דארף צו זיין, חולי איז א סתירה צו לערנען תורה כהוגן. איז בשעת דער וועלט איז וואס הלכות דארף פועל זיין א וועלט זאל זיין בהתאם צו תורה, בשעת הלכות איז פועל א וועלט זאל זיין בהתאם צו תורה וועט וועט וועט נישט זיין קיין חולי ורעב, און די זאכן וואס דער רמב ם רעדט אז לעתיד לבוא וועט דער וועלט זיין אין א וועג אז דער אז ס'וועט צוהעלפן אז מען זאל אז דער איינציגער עסק פון א איד זאל זיין לדעת את השם בלבד, דאס נישט א נס וואס דער אייבערשטער גייט מאכן אוועקנעמען פארשידענע זאכן און געבן מעדנים מצויים כעפר, במילא וועט ער קענען זיצן און לערנען. דאס איז, בשעת א איד וועט טון זיין עבודה ווי עס דארף צו זיין, וועט ער, וועט דורך זיין קיום המצוות משנה זיין די מציאות פון וועלט, וועט וועלט ווערן מתאים מיט רצון העליון, בשעת וועלט איז מתאים מיט רצון העליון, איז וועלט שטייט אין אזא מין סארט אופן אז ס'העלפט ארויס א אידן לערנען תורה מקיים זיין מצוות כהוגן. דאס וואס דער וועלט איז שטייט אין א צושטאנד אז ס'מפריע, ס'באדערט א איד לערנען תורה, ווייל דער וועלט איז נישט איז נישט איבערגעביטן געווארן ווי הלכה וויל דער וועלט זאל זיין. בשעת אבער דער וועלט די הלכות וועט פועל זיין פעולתן, וועט דער וועלט זיין מתאים מיט רצון ה', וועט במילא דער וועלט זיין אין א וועג וואס וועט צוהעלפן א אידן אז זיין גאנצע עסק זאל זיין לדעת השם בלבד, ווייל דאס וויל דער אייבערשטער, דער אייבערשטער וויל אז דער איינציגער עסק פון איד זאל זיין לדעת השם בלבד, די איינציגע סיבה פארוואס עס איז נישטא היינט איז ווייל עס איז פאראן דאגות, דאגות הפרנסה, מיט דער דאגה יענער דאגה, דערפאר איז דאס נישטא, פארוואס איז טאקע פאראן די דאגות? ווייל דער מציאות פון וועלט איז אין א וועג וואס איז נישט מתאים צו תורה, ברגע דער מציאות פון וועלט וועט זיין מתאים צו תורה דורך פעולת ההלכות, וועט במילא דער וועלט שטיין אין אזא מין סארט צושטאנד וואס וועט צוהעלפן א אידן טון וואס ער דארף. איז די רמב"ם איז נישט קיין ניסים וואס וועט זיין לעתיד, דער אייבערשטער וועט אוועקנעמען פארשידענע זאכן, אט דאס בשעת הלכות וועלן סוף כל סוף פועל זיין אין וועלט, וועט דער וועלט ווערן אזוי. זאגט א ביאור, איז ערשטנס זאגט ער אזוי נתבאר לעיל שתוכנו של ספר היד הוא הלכות. וואס איז די הגדרה פון הלכה? ועניינן הוא לפעול חידוש ושינוי בדברים שבעולם. די הגדרה פון הלכות איז בייטן וועלט, אין וואס באשטייט ביי הליכות עולם? איבערבייטן די מציאות פון וועלט. וואס הייסט בייטן וועלט? שיהיו כפי הוראת התורה. אז וועלט זאל זיין מתאים ווי דער אייבערשטער וויל דער וועלט זאל זיין. דאס איז די הגדרה פון הלכה. איצטער אזוי. והנה תכלית השלימות דענין המצוות תהיה בביאת המשיח. היינט, אוודאי בשעת איינער איז מקיים א מצוה איז ער משנה עפעס במציאות העולם. איז בייט ער אבער ער בייט נישט כללות עולם, די אלטע רבי בדוגמא די אלטע רבי זאגט אין תניא פארוואס אז בשעת ווי איז מקיים א מצוה דער איד מברר די ניצוצות וואס געפינט זיך אין דעם חפץ פרטי וואס ער נוצט איז ער מברר די ניצוצות אבער עס פאראן דאך א גאנצע וועלט מיט מיט מיט אסאך אסאך אנדערע מציאות'ן פארשידענע מיט אנדערע אנדערע ניצוצות ער מאכט נאר א בירור אין דער חפץ פרטי. ובמילא ווייל איז ערשטנס מאכט ער נאר א בירור אין א חפץ פרטי, און אויכעט דער בירור וואס ער טוט אויף אין דער חפץ פרטי איז נאכנישט נתגלה היינט, מה שאין כן לעתיד לבוא ווען ער וועט ענדיגען די בירור בכללות העולם יעמאלט וועט נתגלה ווערן ווי דער וועלט איז וואס וואס תורה ומצוות האבן אויפגעטאן אין וועלט. איז על דרך זה זאגט ער אין דעם סגנון הלכה די ענין פון הלכה איז אויף צו איבערבייטן משנה זיין די מציאות שבעולם, אבער בזמן הזה איז דאס נאכנישט נתגלה געווארן, דאס האט זיך נישט אויפגעטאן בשלימות, מ'האלט אינמיטן דער ארבעט, מ'האלט אינמיטן בייטן, ס'האט זיך נישט געביטן די מציאות פון וועלט. מען בייט דער פרט, מען מאכט עפעס א שינוי דא, א שינוי דארטן, מען האט אבער נישט מהפך געווען דער כללות המציאות. לעתיד לבוא, ווען וועט זיין דער תכלית השלימות, אז דער וועלט וועט טאקע זיין בהתאם מיט ווי תורה וויל, דאס וועט זיין לעתיד לבוא, דאס איז נאר בימות המשיח. והנה, תכלית השלימות דענין המצוות תהיה בימות המשיח. היינו, וואס הייסט אז שלימות המצוות וועט זיין בימות המשיח? היינו, דנוסף על זה שקיום המצוות יהיה אז בתכלית השלימות, פשוט קיום המצוות, דאס איז בפשטות אויכעט. היינטיגע צייטן פעלט פשוט מצוות, אין כמות פעלט פארשידענע מצוות, לעתיד לבוא וועט זיין אלע מצוות, אויך די מצוות וואס מען האט היינט, און די שלימות הקיום וועט זיין לעתיד לבוא, כמו שכתב הרמב"ם, שאז דווקא תהיה אפשרות לעסוק בתורה ומצוות כהוגן. עס איז היינט איז דער איד האט נישט, מ'דארף האבן כוונה, כוונה אין דאווענען, ס'איז לימוד התורה, איז פעלט, פעלט אין הבנת התורה, עס פעלט אין דער כוונת המצוות, איז דער קיום המצוות נישט בשלימות. לעתיד לבוא וועט דער קיום המצוות זיין בשלימות. דאס איז דאס איז פשט, דאס דאס שטייט קלאר אזוי. אז קיום המצוות וועט זיין בתכלית השלימות אלעס לעתיד לבוא. דער רבי לייגט דא צו, הנה גם פעולת המצוה בעולם תהיה אז בתכלית השלימות. דעם ענין אין הלכה און מצוות, אז עניינם איז איבערמאכן די מציאות פון וועלט, אז וועלט זאל זיין מסכים צו רצון העליון, דער שלימות פון דעם וועט זיין לעתיד לבוא. וואס מיינט דאס? כלומר, שמציאות העולם תהיה בציור המתאים בכל פרטיו כפי שהוא צריך להיות על פי הלכות ודיני התורה. דאס וועט זיין לעתיד לבוא דערפאר וועלן ארויסקומען די אלע זאכן וואס דער רמב ם רעדט, און דער רמב ם רעדט נישט גלאט אזוי א תיאור ווי אזוי דער וועלט וועט אויסקוקן בימות המשיח, דער רבי רעדט נישט, איז נישט אזוי מאריך דא, אבער אין א צווייטער שיחה איז דער רבי מאריך מציין אין עיטי פאר, דארט ער רעדט אז דער רמב ם הייבט אן הלכות הלכות בשעת רמב ם רעדט הלכות מלכים הלכות מלכים צום סוף אז ער רעדט וועגן די ימות המשיח הייבט אן דער רמב ם אז וואס איז מלך המשיח וואס וואס וואס וועט מלך המשיח אויפטון, ער אז ער וועט מחזיר זיין מלכות בית דוד ליושנה, ער וועט צוריק בויען די בית המקדש, ברענגען שמיטין ויובלות, די רמב ם דערמאנט נישט קיין איין ווארט אין פול צוויי פרקים, ער דערמאנט נישט בכלל אז ס'וועט זיין א בעסערע לעבן בגשמיות, די ערשטע זאך וואס די רמב ם רעדט איז אז משיח וועט קומען וועט מען צוריק האבן אלע מצוות וואס מ'קען נישט וואס מ'קען נישט דורכפירן בזמן הגלות וועט מען האבן לעתיד לבוא, ס'וועט זיין שמיטין ויובלות, ס'וועט זיין בית המקדש, ס'וועט זיין קרבנות, די מיט און צום סוף רעדט די רמב ם יעודים גשמיים. אבער צום די גאנצער אנהייב, די גאנצע אריכות דער רמב ם רעדט, רעדט ער נאר, וואס איז די נקודה פון ביאת המשיח? אז ס'זאל זיין תורה און מצוות. ווי דער רבי, ווי דער רבי איז דארטן מסביר, דער רמב ם וויל דאס נישט, וואס דער רמב ם רעדט צום סוף, אז באותו הזמן וועט זיין, וועט זיין אויך גוט בגשמיות, וועט נישט זיין קיין רעב און מלחמה, איז דאס נישט קיין צווייטער זאך צו וואס דער רמב ם רעדט אין אנהייב. די נקודה פון ביאת המשיח איז אז דער, אז תורה און מצוות זאלן דורכגעפירט ווערן בשלימות. בשעת תורה ומצוות איז בשלימות איז שוין ממילא דער וועלט שטייט אין אזא מין סארט אופן אז ס'איז נישט קיין סתירה צו תורה ומצוות, דאס העלפט ארויס תורה ומצוות. ס'איז נישט קיין ס'איז נישט קיין צווייטער זאך. דאס וואס דער וועלט היינט שטייט אין א וועג אז ס'איז פאראן זאכן וואס זענען מונע יעצט צו מקיים זיין תורה ומצוות ווי עס דארף צו זיין, איז דאס צוליב דעם ווייל דער תורה ומצוות האט דאך נישט האט דאך נישט געביטן די מציאות פון וועלט. בשעת דער וועלט וועט זיין תורה ומצוות וועט זיין בשלימות, סיי א איד וועט מקיים זיין תורה ומצוות בשלימות, און סיי דער וועלט, דאס וואס תורה ומצוות דארף אויפטון וועט זיך אויפטון בשלימות, וועט במילא דער וועלט זיין אין א וועג אז עס וועט זיין אלס גוט, וועט זיין קיין קיין שום פראבלעמען נישט. דער רבי לייגט דא צו, עס איז זייער אינטערעסאנט, ער זאגט, כלומר שמציאות העולם תהיה בציור המתאים בכל פרטיו, ער זאגט שלילת המום, שלימות נאה וטוב ויפה, ער ברענגט אין הערה עיטי טו, ער ברענגט די רמב ם הלכות איסורי מזבח, איז אז ער מיינט. דער רמב ם זאגט דארטן אין הלכות איסורי מזבח אז כל חלב לה', אז ער רעדט וועגן אז מען טאר נישט ברענגען א מום למזבח, איז דער רמב ם זאגט דארטן אז נישט נאר מען טאר נישט ברענגען קיין מום, נאר תמים יהיה לרצון איז דא א מצוה מצוה מן המובחר מען זאל ברענגען פון די בעסטע זאכן וואס איז פאראן זאל מען ברענגען צום אייבערשטן, די קרבן זאל זיין מן המובחר, מען זאל ווען מען עומר זאל מען ברענגען מן המובחר, אלץ זאל זיין מן המובחר. שמן מן המובחר, די ערשטע שמן זית זך, אלץ זיין מן המובחר. זאגט דער רמב ם דארטן נישט נאר בנוגע צו קרבנות, איז דא א חיוב מען זאל ברענגען די בעסטע וואס קען זיין, זאגט רמב ם א כלל אז אלץ וואס איז לשם הקל דארף זיין פון די בעסטע, מען בויט א שול דארף זיין די בעסטע בנין, דער שענסטער בנין דארף זיין דער פשוט בגשמיות, דער בעסטער שמן, וואס איז נוגע צו אלוקות, בית המקדש, א בעסערע קוואליטי שמן, אבער ס'איז נוגע מן המובחר, כל חלב לה', ס'איז נוגע דער בעסטער קוואליטי שמן, דאס דאס דארף מען ברענגען צום אייבערשטן. און דער בעסטער קוואליטי איך ווייס דער בעסטער קוואליטי בנין ארקיטעקטשער דארף זיין דארף זיין א שול על פי דין כל חלב לה' זאגט דער רמב ם דארטן א כלל אז כל אלץ וואס איז לשם הקל דארף זיין מן הנאה דאס איז דער רמב ם'ס לשון מן הנאה ומן המשובח פשוט בגשמיות איז דער רבי זאגט דא אז בשעת דער וועלט וועט זיין אין א וועג אז ס'וועט זיין בהתאם מיט תורה, וואס הייסט וועט, איז דער גאנצער וועלט לשם הקל ברוך הוא, אזוי ווי דער רמב ם זאגט דארטן אז אלס וואס מ'מאכט לשם השם דארף זיין מן הנאה והמשובח, דארף זיין די בעסטע, בשעת דער גאנצער וועלט וועט זיין לשם הקל ברוך הוא, דער גאנצער וועלט וועט זיין לשם, וועט זיין בכדי צו דורכפירן וואס דער אייבערשטער וויל, איז דאך דער גאנצער וועלט לשם הקל ברוך הוא, דארף דער גאנצער וועלט זיין אין א וועג פון כל חלב לה', זאל זיין נאר מן המשובח וטוב, וועט דער וועלט דארפן זיין אין דער בעסטער צושטאנד. פונקט ווי דער רמב ם זאגט דארטן אז מ'איז על פי תורה, די בעסטע זאכן דארף מען, מן המובחר צום אייבערשטן, בשעת די גאנצע וועלט איז פאר'ן אייבערשטן, דארף די גאנצע וועלט זיין אין די בעסטע אין די בעסטע צושטאנד, איז על פי תורה בגשמיות, א מום איז אפגעפרעגט על פי תורה. סא בפשטות קען מען זאגן, וואס הייסט אז דער וועלט איז מתאים מיט תורה? עס איז נישט נוגע דער וועלט זאל זיין א גוטער וועלט אין אונזערע טערמס, אין גשמיות'דיגע טערמס, עס איז נוגע דער, אזוי ווי רעדט פריער, אין הלכה, דער אייבערשטער וויל א יד זאל, א שכל זאל וויסן אז ס'איז דא א מצוי ראשון. וואס דארף הלכה אויפטון אז שכל זאל זיין בהתאם מיט רצון העליון? וואס האט עס צו טון אז דער וועלט וועט זיך פונקציאנירן אין דער בעסטער וועג, אז אידן וועלן האבן די בעסטע גשמיות, דער וועלט וועט זיין אין דער שלימות וואס דער וועלט קען זיין, די בעסטע שמן מיט די בעסטע יין און מיט די בעסטע חפצים, וואס האט עס צו טון צו ימות המשיח? זאגט דער רמב ם דארטן אזוי ווי בנוגע צו קרבנות. איז א מום א פראבלעם? א מום גשמי, אויב די בהמה קוקט נישט אויס גוט בגשמי איז עס א פראבלעם, עס טאר נישט, א מום איז נישט גוט, יא די חינוך איז מאס, וואס איז נוגע א מום גשמי, איז דא עפעס א אויער עפעס, וואס באדערט עס, א קרבן פארן אייבערשטן איז נוגע וואס פאר א וואס פאר א צורה דא עפעס א מום הגוף, אבער לפועל דער חינוך זאגט אז וויבאלד דער אייבערשטער איז תכלית השלימות איז ביי אים קען נישט סובל זיין ענין פון חיסרון, אפילו חיסרון אין גשמיות.

זיין נאר חלב, זאגט די גמרא דאס דארף מען נוגע פארשידענע יעודים בנוגע צו לעתיד לבוא אז ס'וועט זיין צו זיין גוט די חלב וועט זיין די חיטים וועט זיין די בעסטע חלב חיטים מיט די מיט די מיט ותבער השם און פארשידענע מעלות גשמיות, אויב דער וועלט איז פארן אייבערשטן דארף דאך זיין דארף דאך זיין די בעסטע גשמיות, אויב ס'איז פאר בית אלוקינו דארף זיין פון די בעסטע, וועט דער וועלט זיין די בעסטע.

איז אויב דער גאנצער וועלט איז פארן אייבערשטן איז במילא וועט דער וועלט זיין דער בעסטער און שענסטער אופן, דא זאגט ער א כלל, געפונען זאגט ער אזוי ויש לומר שזהו הטעם שהרמב ם מסיים את ספר היד בענין דימות המשיח, דערפאר ענדיגט דער רמב ם טאקע זיין ספר מיט די מיט דער סוף הל', וואס רעדט דער רמב ם צום סוף? דער ענין אז באותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ס'וועט זיין א גוטער וועלט, דער וועלט וועט פונקציאנירן דער בעסטער אופן, דאס זאגט דער רמב ם צום סוף. דער ענין האט געקענט זאגן אפילו אין ערשטנס די עצם ענין פון מלך המשיח האט ער אויך געקענט רעדן פריער, געקענט רעדן פריער אין ספר היד, הלכות מלכים האט ער געקענט שטעלן פריער, נישט נישט לאו דווקא צום סוף פון אלע הלכות, דאס איז ערשטנס, און צווייטנס דעם ענין גופא וואס דער רמב ם רעדט אז באותו הזמן וועט דער וועלט זיין אין א וועג אז עס וועט זיין א גוטער וועלט, עס וועט פונקציאנירן אין א פערפעקט וועג, איז דאס האט דער רמב ם געקענט שטעלן פריער אין הלכות מלכים אליין. די ערשטע זאך בשעת דער רמב ם הייבט אן רעדן וואס מלך המשיח גייט אויפטון, האט ער איינע פון די זאכן אין פרק י א, בשעת ער רעדט וואס מלך המשיח וועט טון, געקענט רעדן די זאכן. די רמב ם שטעלט עס אוועק צום סוף, די לעצטע הלכה. פארוואס? ווייל דאס איז דער, ווייל דער סוף, דער סוף פון גאנץ ספר היד איז אז הלכות האבן טאקע געביטן די מציאות פון וועלט. דער גאנצער זאך וואס הלכה זוכט איז משנה זיין וועלט. איז דער תכלית, דער אולטימעט פון ספר היד איז אז וועלט איז טאקע נשתנה געווארן. רעדט דער רמב ם די לעצטע זאך אין זיין ספר ווי דער וועלט וועט זיין א גוטער וועלט. לכאורה די וועלט איז א זייטיגע זאך, וואס נוגע ווי דער וועלט זאל זיין? עס וועט זיין נישט קיין רעב, נישט קיין מלחמה. דער גאנצער תכלית פון הלכה איז אז דער וועלט זאל זיין מתאים מיט תורה און מצוות. איז דאס רעדט דער רמב ם צום סוף. דאס איז דער קליימעקס. אז מען האט אויפגעטון וואס הלכה איז וויל אויפטון. זאגט ער ויש לומר שזהו הטעם שהרמב ם מסיים את ספר היד בענין דימות המשיח. זאגט ער נאך אזוי ואילו הענין דעולם הבא שהוא עיקר וסוף השכר לא נזכר כאן רק דרך אגב איז א שאלה פארוואס רעדט די רמב ם נישט וועגן דער שכר המצוות די רמב ם זאגט דאך אליין אין הלכות תשובה אז דער תכלית השכר איז שכר רוחני נישט קיין גשמיות'דיגע ענין א רוחניות'דיגע שכר נשמה בלי גוף דאס די רמב ם זאגט אז די איינציגע זאך וואס איז נוגע די איינציגע זאך וואס איז נוגע איז א שכר רוחני און פארוואס פארוואס דערמאנט ער נישט אז ער רעדט אין הלכות מלכים אז ער רעדט וואס וועט זיין צום סוף האט ער געדארפט זאגן אז נאכדעם וועט זיין שכר. זיין עולם הבא, עולם התחייה, פארוואס דערמאנט ער עס נישט? זאגט ער, מכיוון ש... אף שהאריך בזה בספר היד בהלכות תשובה, פארוואס דערמאנט ער עס נישט אין הלכות מלכים? זאגט ער, מכיוון שהספר שהספר תוכנו הלכה איז, ווייל דער גאנצער תוכן פון דער ספר איז הלכה, נישט איז דערפאר לכן סיומו וחותמו של הספר הוא בתיאור שלימות העולם בזמן דימות המשיח, דאס איז תכלית השלימות דמצוות והלכות ופעולתן בעולם. דער רמב ם ענדיגט וואס איז נוגע צו ספר היד איז אז ס'וועט קומען א צייט אז הלכה וואס הלכה זאגט וועט זיך דורכגעפירט ווערן. וואס וואס פאר א שכר א איד וועט קריגן צוליב דעם וואס ער האט אויפגעטאן די גאנצער זאך. דאס איז נישט נוגע אין הלכה. הלכה איז וואס א איד דארף טאן צו משנה זיין די מציאות העולם. דער שכר וואס א איד גייט האבן צוליב דעם וואס ער האט אויפגעטאן די זאך, דאס איז נישט נוגע אין גדר פון הלכה אליין. דאס איז א צווייטע זאך וואס דער אייבערשטער האט געגעבן שכר, דאס איז נוגע אין תורה ומצוה פארוואס דער אייבערשטער גיט אונז א ארבעט און ער וועט אונז צאלן א שכר. דאס איז אבער נישט נוגע צום עצם ענין פון וואס הלכה איז. דערפאר דערמאנט ער עס נישט אין סוף ספר היד. דער סיום פון הלכה איז וואס איז דער לעצטער הלכה, וואס איז דער לעצטער ענין וואס מען דארף דורכפירן, דער לעצטער ארבעט איז, איבערבייטן אז דער וועלט זאל זיין אין א וועג זאל זיין מתאים צו אלוקות. וואס ווילן מיר קריגן? דער רמב ם דערמאנט עס, אבער דאס איז נישט נוגע צום סוף פון ספר היד. דאס איז נישט דער סוף פון הלכה. דאס איז נישט דער ענד גאול, דער ענד ארבעט וואס א איד דארף טון. משא כ אין עולם הבא. בפרט לדעת הרמב ם שעולם הבא אין בו גוף וגויה דאך אינו שייך בו קיום המצוות, בכלל נישטא דער גאנצער ארבעט פון הלכה, ואינו אלא מתן שכרן של המצוות. איז לכן אין מקומו בסיום וחותם של ספר היד המבאר את הלכות השלמות דמצוות והלכות. דאס זאגט דער רבי דרך אגב דעם ביאור. איז פארענטפערט ער די שאלה פארוואס אין הלכות תשובה דערמאנט ער אז דער אייבערשטער וועט מבטל זיין חולי, און הלכות מלכים דערמאנט ער נישט אז דער אייבערשטער וועט מבטל זיין חולי. ער זאגט א אינטערעסאנטע זאך, זאגט אז אז מען פארשטייט אז די גאנצע דאס וואס דער וועלט שטייט אין א וועג,

נישט אז דער פעולה איז עפעס א זייטיגע זאך, דער שכר מצוות. דער רבי רעדט פון דער הדרן א ווארט וועגן דעם אויכעט, אבער דאס נישט נישט דאס רעדט ער דא. שלימות המצוות דרוקט זיך נישט אויס אין שכר, אז מ'קומט דאס איז נישט דער של דאס איז נישט דער ארבעט, נישט נישט דאס וואס די הלכות דארפן אויפטון. א איד וועט קריגן שכר מ'גיט דיר א דזשאב. וואס דארפסטו טון? גיט ער נאמבער וואן דארפסטו טון כך וכך, ביז דו קומסט צו צו דעם שלב, דערנאך איז דיין ארבעט געענדיגט, דו קריגסט שכר. ספר היד איז וואס מ'דארף טון. נישט וואס דער שכר וואס מ'גייט קריגן, דער ערשטער אנהייב איז אז וויסן אז ס'איז דא א מצוי ראשון, ביז דאס וועט דורכצופירן צו איבערמאכן דער וועלט טאקע אין ביאת המשיח. דאס איז דער אנהייב פון ספר יד איז דער ערשטער שלבים וואס א איד דארף טון, לידע שיש שם מצוי ראשון, דאס איז דער אנהייב פון דער ארבעט איבערבייטן זיך, ביז אז ער בייט טאקע איבער די מציאות פון וועלט לעתיד לבוא, אלע אידן במשך כל הדורות. וואס זאגט ער אינטערעסאנט? ער זאגט אזוי, פי זה יובן הטעם שכשהוא מבאר מצב העולם בעת המשיח אינו כותב הפרט שלא יהיה חולי לא כבהלכות תשובה, און פארדעם וואס ער רעדט פארוואס אין הלכות תשובה דערמאנט ער עס יא וועט ער פריער זאגן פארוואס ער דערמאנט נישט אין רמב ם אין הלכות פארוואס דערמאנט ער נישט אז לא יהיה חולי אז לכאורה דאס איז א אן עיקר זאך זאל מען דערמאנען אז מ'זאל זיין קיין חולי זאגט ער אזוי. זאגט ובהלכות דעות, כותב הרמב ם, סדר הנהגת האדם למען יהיה לו גוף בריא ושלם, דער רמב ם גיבט א גאנצע דעה, א גאנצע סדר ווי ווי א איד דארף זיך, דארף עסן, דארף טרינקען, וויפיל ער דארף שלאפן, ווי ער דארף זיך, ווי ער דארף עקסערסייזן, פארשידענע זאכן וואס דער רמב ם זאגט, א גאנצע סדר ווי א מענטש זאל, וואס א מענטש זאל טון בכדי ער זאל זיין געזונט. ומסיים שם, כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו, אני ערב לו, שאינו בא לידי חולי כל ימיו. אויב א מענטש פירט זיך ווי די סדר הלכות פון רמב ם, איז וועט ער נישט זיין, וועט ער קיינמאל נישט זיין קראנק. זאגט דער רבי אזוי, על פי פשטות, דער רבי נעמט אן, ער טייטשט עס נישט אויס, בפשיטות אזוי, אבער די גאנצע זאך, די אלע רפואות וואס געפינט זיך סיי אין שס און סיי אין רמב ם, גמרא געפינט זיך פארשידענע רפואות, ס'געפינט זיך אויכעט פארשידענע זאכן הנהגות האדם, ווי פארשידענע זאכן וואס זענען גוט פאר א מענשן צו עסן, וואס איז גוט ווינטער, וואס איז גוט זומער, צו פארשידענע הנהגות האדם, די די אלע זאכן איז דא א גאנצע שקלא וטריא צו דאס איז א חלק פון תורה, דאס דאס איז אויכעט א הלכה, דאס איז א חלק פון תורה וואס איז א ענין אמיתי, ס'איז הלכה אין תורה אזוי, אדער דאס וואס חזל זאגן די זאכן דאס איז מצד דאס איז געווען על פי על פי די חכמת הרפואה אין יענע צייטן, ס'איז נישט געווען, זיי האבן עס נישט געזאגט אלס עפעס א קבלה למשה מסיני, עפעס א חלק פון תורה וואס איז נתגלה געווארן צו משה מסיני אז די הנהגות זאלן זיין גוט פאר א מענטשן, אזוי זאכן וואס וואס וואס גמרא די חזל האבן דאס געזאגט מצד די ידיעות אין חכ אין חכמת הרפואה אין יענע צייט. על דרך זה בנוגע צו ספר היד, ס'איז זיכער געווען די וואס האלטן אז דאס וואס די רמב ם שרייבט די אלע זאכן דאס איז נישט א חלק פון הלכה, די רמב ם איז געווען א דאקטאר און מצד די מצד חכמת הרפואה וואס ער האט געלערנט און אין יענעם זמן איז געווען דער. איז געווען דער דער סדר הנהגה איז געווען דער בעסטער וועג אויף צו זיין אויף צו אויף צו לעבן א געזונטן לעבן איז דאס איז דאס בפועל לאו דווקא די עצה וואס דער רמב ם זאגט איז נוגע היינט בפועל אבער בעצם דאס איז א גאנצע שמועס וואס דער רבי רעדט וועגן דעם אבער לפועל דער רבי זאגט נאר איין זאך וואס איז נוגע יעצט וואס דער רבי רעדט אין דער המשך אז די זאכן וואס דער רמב ם שרייבט דאס שרייבט ער נישט סתם אזוי אלס אלס א רופא אלס א רופא זאגט ער גוטע עצות וואס א מענטש זאל טון בכדי ער זאל זיין געזונט, נאר די אלע פרטים וואס דער רמב ם שרייבט דאס איז א הלכה, דאס איז רצון העליון אז אזוי זאל מען זיך פירן, דאס איז א הלכה, עס איז אלץ ספרים, ער ברענגט כ'געדענק נישט פון וועמען אז די אז ס'מוז זיין אז די מקור פון אלץ וואס דער רמב ם ברענגט און די דעות וואס דער רמב ם זאגט ווי מען זאל זיך פירן איז אלץ מקורם אין חזל אין גמרא צו אין צו אין. צו אין אנדערע מקורות וואס די רמב ם האט געזען, ס'אלץ מקורם בחזל און ביז ביז הלכה למשה מסיני, ס'אלץ ניתן למשה מסיני, ס'איז א חלק פון תורה. איז אויב ס'איז א חלק אין תורה, אויב ס'איז א הוראה, דאס איז רצון העליון א מענטש זאל זיך פירן אין אזא מין סארט וועג ווי די רמב ם זאגט, און אויב מ'פירט זיך אזוי איז דאך נישטא קיין חולי. איז בשעת לעתיד לבוא, וואס א מענטש וועט זיך פירן בדרך ממילא ווי תורה וויל,

און דער גוף וועט בדרך ממילא פירן זיך לויט די הוראות, במילא וועט דאך נישט זיין קיין נתינת מקום אויף חולי. אזוי זאגט עס דער ביאור. יעצט איז דא שוועריגקייטן, אויב מען זאגט אז די הלכות וואס דער רמב ם זאגט איז זענען הלכות, איז דער רמב ם זאגט נישט קיין הגבלת זמן, דער רמב ם זאגט נישט אז די הלכות זענען נאר גילטיג בשעת דער טבע איז אין אזא מין סארט וועג, דער רמב ם זאגט עס אלס א הלכה קבועה. אנדערע זאכן, דער רמב ם ברענגט קלאר אז די הלכה איז נאר שייך, שמיטה איז נאר שייך בזמן שהיובל נוהג, זאגט ער קלאר אז דער מצוה איז נאר שייך בזמן כך וכך, אז די מציאות איז אנדערש איז נישטא דער ציווי. די הלכות, דער רמב ם זאגט הלכות דעות, אויב ס'איז ציוויי התורה ווי איז שייך צו זאגן אז ס'איז נישט גילטיג היינט, דער רבי האט א גאנצע אריכות וועגן דעם, אבער די מסקנת הדברים איז אז די מסקנת הדברים איז אז דאס וואס דער רמב ם ברענגט איז דאס הלכה, דאס איז מיוסד אויף פארשידענע מקורות אויף דעם, וואס דרך אגב דער רבי לערנט אפילו די ראשונים וואס זאגן אז די רפואה וואס עס שטייט אין שס איז דאס נישט איז דאס נישט די מקור איז חכמת הרפואה, דער רבי טייטשט אז זיי אויכעט מיינען נישט זאגן אז עס איז נישט קיין חלק פון תורה. אבער על כל פנים דאס איז איז בעיסט אויף דעם ענין זאגט דער רבי דער רבי זאגט זיי אויכעט זאגט ולכן בזמן דימות המשיח המדובר בהלכות מלכים. איז כיון שאז תהיה פעולת המצוות בעולם בשלימותה, וויבאלד די מצוות וועלן זיין בשלימות, כלומר, שמציאות העולם תהיה מתאימה להוראת התורה, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את הוי' בלבד, הרי ודאי שהנהגת האדם תהיה בדרכים אלו שהורינו, ושוב אין מקום לחולי מלכתחילה. אויב דער מענטש וועט זיך, די איינציגע זאך וואס ער וועט זיין עוסק איז נאר טון ווי דער אייבערשטער וויל, במילא וועט ער זיכער לעבן זיין לעבן לויט די הוראות התורה ווי ער דארף זיך לעבן מצד הנהגת הגוף, ממילא איז נישטא קיין נתינת מקום אויף חולי. לק מה שאין כן בהלכות תשובה, ששם המדובר בזמן שלפני ימות המשיח, דארטן רעדט די רמב ם אין הלכות תשובה רעדט ער נישט, די רמב ם רעדט א צווייטער זאך, אין הלכות מלכים רעדט די רמב ם וואס וועט זיין בשעת תורה און מצוות וועט פועל זיין פעולתן בשלימות, עס וועט קומען א זמן ווען הלכות וועלן אויפטון בשלימות וואס זיי דארפן אויפטון, דאס רעדט במילא וועט דער וועלט זיין א גוטער וועלט, ווייל דער וועלט וועט זיין בהתאם מיט רצון עליון, אין הלכות תשובה רעדט ער א צווייטער זאך, אין הלכות תשובה רעדט די רמב ם נאך אפילו פארדעם וואס משיח קומט, פארדעם וואס מ'האט משנה געווען די גאנצע מציאות שבעולם. דער רמב ם זאגט דארטן אז אויב דער אייבערשטער האט עס מבטיח געווען אז אויב אידן וועלן טון ווי דער אייבערשטער וויל, וועט וועט געוויסע פרטים אין וועלט נשתנה ווערן. דאס איז נישט אז דער וועלט, אין הלכות תשובה רעדט דא נישט לעתיד לבוא אז דער וועלט וועט אינגאנצן נשתנה ווערן און זיין בהתאם מיט מיט רצון העליון. ער רעדט אפילו פאר דעם וואס דער וועלט איז אינגאנצן נשתנה געווארן, אויב א איד טוט וואס מאנט זיך פון אים בשלימות, וועט דער אייבערשטער אוועק נעמען פארשידענע פרטים אז זיי זאלן זיין בהתאם מיט תורה. דאס זאגט מה שאין כן בהלכות תשובה ששם מדובר בז בזמן שלפני ימות המשיח, היינו שכל מציאות העולם עדיין אינו בשלימות, דער וועלט איז נאך נישט נשתנה געווארן. השפעת הטובה והסרת הדברים המונעים היא רק בנוגע לישראל שעושה ולומד התורה ווי דער רמב ם זאגט דארטן אז דאס א שכר א איד וואס לערנט תורה ווי עס דארף צו זיין וועט דער אייבערשטער אוועק נעמען פון אים די מניעות די מניעות זאכן וואס זענען וועלט וואס זענען מונע א איד וואס לערנט תורה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמתה און וועט דער אייבערשטער אוועק נעמען די אלע זאכן וואס זענען מבלבל דעם אידן כדי שנשב פנויים זאגט רז י הרי אפשר אבער דער מציאות העולם וועט דאך בלייבן מען רעדט דאך פאר ימות המשיח. אפילו א איד וואס טוט ווי עס דארף צו זיין אבער ס'פאראן נאך אלץ א גוף וואס דער גוף האט תאוות פאר ימות המשיח בשעת דער גוף איז נאכנישט נשתנה געווארן און מצד דער גוף קען ער זיך גלוסטן עסן זאכן וואס זענען נישט געזונט הרי אפשר שאדם יתנהג מצד תאוות הגוף באכילה ושתייה וכיוצא בזה, באופן שיכול להביא לידי חולי, ולכן צריך להיות שיסיר ממנו חולי. זאגט א אינטערעסאנטע זאך, דער רמב ם זאגט דארטן אז א איד וואס איז מקיים תורה ומצוות ווי עס דארף צו זיין, ער וויל טון ווי דער אייבערשטער וויל בשמחה, און דאס אין דעם לעבט ער, דאס איז זיין חיות, איז דער אייבערשטער נעמט אוועק פון אים אז וועלט זאל אים נישט מבלבל זיין. זאגט אפילו אזא איד וואס ער וויל דינען מיט שמחה, דאס איז זיין גאנצע חיות איז דינען דעם אייבערשטן. אף על פי כן וויבאלד ס'רעדט זיך פאר ימות המשיח איז מצד זיין גוף קען ער זיך אים גלוסטן תאוות עולם הזה וואס וואס וועלן אים מזיק זיין צו זיין בריאות. און און דער אייבערשטער וועט וויבאלד אז בכלל איז וויל ער דינען דעם אייבערשטן בשמחה וטוב לבב וואס דאס איז זיין גאנצע חיות וועט דער אייבערשטער אוועקנעמען פון אים חולי בכדי ער זאל קענען מצליח זיין טון זיין עבודה בשלימות. מה שאין כן בנוגע צו ימות המשיח וועט דאך דער וועלט נשתנה ווערן, דאך נישטא שייכות צו רעדן.

רע, מה שאין כן מלחמה ורעב, דאס איז נישט נוגע אפילו א מענטש וואס טוט וואס תורה וויל, אבער מלחמה ורעב איז תלוי אין מצב העולם, אויב ס'פאראן אפילו, די וועלט, ס'זאל זיין מלחמה, א מענטש וועט פירן זיך על פי תורה, אבער אין וועלט איז פאראן מלחמה, און ס'פאראן רעב בעולם, אז ס'פאראן רעב פעלט אים זאכן וואס ער דארף, וועט ער נישט קענען לערנען, חולי וועט נישט זיין, ווייל עס וועט נישט זיין קיין הוה אמינא נישט טון ווי דער אייבערשטער וויל, קיין תאוות וועט דארט נישט זיין, אבער דאס מיינט אבער רעב ומלחמה דאס וואס איז נובע מצד מצב העולם, מצד דער מצב פון וועלט, דאס מען דארף וואס וועט דער אייבערשטער אוועקנעמען, דאס וועט ער זאגן מסביר זיין שפעטער. איז איצטער רעדט ער ווי ווי די פרטים ווי דער רמב ם איז מתאר ווי די וועלט וועט נשתנה ווערן, דאס איז טאקע נוגע צו וואס מען האט געלערנט פריער, און דאס איז א. דאס איז דער רבי לייגט דערצו א ווארט זאגט אזוי איז עס אביסל שפעט צו מ'זאל אנהייבן דעם ענין איצטערט צו זאגט אזוי והנה נתבאר לעיל שפעולת המצוות בעולם היא בשני קווים ערשטנס פעולה חיובית שהדברים שבעולם יהיו כפי הוראת התורה פעולה שלילית שלא יהיו במציאות המנגדת להוראת התורה זאל נישט נישט מנגד זיין מכיוון שפעולת המצוות בעולם היא בשני הקווים של חיוב ושלילה, דערפאר איז לכן גם בתיאור של אותו הזמן שאז יהיו כל הדברים בתכלית השלימות, מבאר הרמב ם מצב העולם בקשר לב' הקווים, אז אין ביידע קווים פון מצוות וועט זיך אויפטון בשלימות, ערשטנס לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת ה' בלבד, דאס איז די קו השלילי, אז לא רק שלא יהיה אז שום מנגד. דאס איז רעב מלחמה וקנאה דאס אלץ מנגדים צו דעת השם אלא שגם לא יהיה שום עסק בענינים אחרים דאס זאגט דער רמב ם די איינציגע איז דאס איז דער רמב ם'ס לשון לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה רעב מלחמה זענען סתירות צו לערנען תורה ווי עס דארף צו זיין דאס איז סתירות צו רצון עליון איז לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה קיין סתירה צו אלוקות וועט זיכער נישט זיין נישט נאר דאס ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת השם בלבד.

אויסער דעם וועט קיין זאך נישט זיין. דאס איז די איינציגע זאך וואס וועט שפילן א ראלע לעתיד לבוא איז דעת השם. שום מניעה לדעת השם, אלא שגם לא יהיה שום עסק בעניינים אחרים. אט אזוי וועט זיין די מציאות אין וועלט, אז די איינציגער עסק איז דעת השם. מען זאגט, פונקט ווי בימינו פארהאן פארשידענע זאכן וואס א מענטש קען זיך עוסק זיין. ס'פארהאן פארשידענע עסקים. א מענטש קען בוחר זיין נוצן איין עסק.

לפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, אויב דער גאנצער מציאות וועט זיין, דער איינציגער מציאות וועט זיין, דעת השם, איז דאך דער גאנצער מציאות וועט זיין נאר אויף צו ידיעת השם, וועלן זיין אידן חכמים גדולים, דער גאנצער מציאות וועט זיין בהתאם אז ידיעת השם זאל זיין בתכלית השלימות, במילא וועט דער מציאות זיין אין א וועג אז זיין חכמים גדולים. איצטער, פי זה יומתק, איצטער לייגט ער צו א ווארט אזוי. על פי זה יומתק גם כן מה שהרמב"ם בהלכות מלכים מבאר הסיבה לזה שלא יהיה שם לא רעב וכו' מפני שהטובה תהיה מושפעת וכו' בכלל אבער אין נפק"מ אין אויף די קשיא וואס דער רבי פרעגט דאס איז א גאנצע ענין וואס דער רבי לייגט דערצו און נאר זאגן אפשר איז עס כדאי אדורכלויפן דאס אדער אדער דאס דער רבי לייגט דערצו א ווארט ביז איצטער פארשטייט מען אז די גאנצע ווארט פון הלכה איז

ער קען טאן אנדערע זאכן איז דער וועלט נישט בהתאם מיט וואס דער אייבערשטער וויל, דער אייבערשטער וויל נאר והגית בו יומם ולילה, נאר עסק התורה, און מצד דער וועלט קען זיין אויכעט אנדערע זאכן, איז דאס בדקות א סתירה, ס'איז נישט בהתאם מיט וואס דער אייבערשטער וויל. וואס וויל הלכה אויפטון? אז דער וועלט זאל זיין אינגאנצן בהתאם מיט רצון העליון. וואס הייסט אינגאנצן בהתאם? אז ס'זאל זיין נאר. נאר נאר נאר ווי דער אייבערשטער וויל. דער רבי לייגט דא צו נאך א ווארט אין דעם, אז נישט נאר אז דער וועלט אז דער וועלט זאל זיין בהתאם מיט'ן רצון העליון, אז עס זאל נישט זיין קיין סתירה מיט'ן רצון העליון. דער רבי זאגט א ווארט אז דער אז דער מציאות, עס איז נאך א א קנייטש אין דעם, אפשר וועט מען עס לאזן אויף נעקסטע וואך, עס איז א דבר נוסף. נאך דעם ענדיגן דעם דעם ענין.

באט די רעב איז עה דעטס די טבע הבריאה איז דעטס די נעטשער די נעטשער דא סאמטיימס איז האנגער סאמטיימס רעין וואס האט צוטון דער חולי איז נישט מיט זיי צושטעלן חולי איז נישט מצד דעם וואס דער וועלט איז צוגעשטעלט צו אלוקות דער מענטש וועט זיך פירען על פי תורה ברגע א מענטש טוט וואס די אייבערשטער וויל איז נישטא קיין נתינת מקום אויף חולי

און די זאך, און די זאכן האט מען אויך געטון. און די פרטים, די, די, יענע עניינים האט מען, האט מען, האט מען, יא, דיס טינגס ווער דאן. ס'איז דא מדרבנן היינט אויך די, די, די פארשידענע עניינים. ניין, ניין, ניין, איידעם צו. יא, יא. די רמבם השאלה איז וואט די רמבם קעים טו רייט אל די הלכות התורה, הלכות התורה איז די טינגס דעט העוו טו בי דאן דעט די ווארלד שוד בי בהתאם מיט אלוקות, איז אל די פרטים דעט טוירע ווי טוירע וויל די וועלט זאל זיין דעטס הלכות, אל די פרטי הדינים וואט טוירע וויל די וועלט זאל זיין, די רמבם איז לוקינג עט רמבם עז, עז א מאר דזשענערעל הלכה עז א מאר ווי וויל די אייבערשטער פון וועלט דאס איז די רמבם.

יא. דאס איז א געשמאקע ווארט. דער רבי זאגט דער ווארט פון טוב און יפה, זייער א געשמאקע זאך. כל חידושים, דאס וועט זיין בשבח. ווי די גמרא זאגט אין כתובות, די אלע יעודים עס וועט זיין די בעסטע זאכן בעולם. צו אלע אז ארץ ישראל בשעת מתן תורה איז געווען מער ריבוי שפע גשמי. וואס האט עס צו טון מיט.

נישט אז א איד וועט הנאה האבן דערפון, דאס איז בעצם דער ענין, מאכט א בית הכנסת זאל זיין דער בית הכי מפואר, נישט ווייל ס'איז, ער לעבט נישט דארט און האט נישט קיין הנאה אז ער האט א שענערע שול, דאס איז פארן אייבערשטן, יא יא, לרומם בית אלוקינו.